שטיבל, טוט מיר א טובה גרייט זיך צו א טעקע, וואס איז א טעקע? א פאלדער, יא? יא. און ערשטנס פארשרייב דעם נאמען אויף אלץ וואס איך טייל אייך אויס, ווייל אייערס זעט אויס פונקט ווי דעם צווייטן, גענוי! אקעי? מען זאל נישט זאגן אז איך האב פארלוירן און דער האט יא און דער האט נישט, עס זאל זיין גענוג פאר אלעמען. מיר דרוקן אפ גענוג פאר אלעמען, און אלע ארבעטן זיך אפ. שרייבט אן דעם נאמען און לייגט אריין אין א טעקע, ווייל איך בין נישט קיין ביבליאטעקער און איך בין נישט קיין קסעראקס מאשין, קען איך נישט האלטן אין איין מאכן די קאפיעס און ארומטראגן טאמער עמיצער האט פארגעסן אינדערהיים. מען פארגעסט נישט און איך פארגעס אויך נישט אינדערהיים. גוט.

פאר אלעמען. דאס מיינט נישט אז מיר וועלן אלץ אין דער וועלט ליינען איצטער, ס'קען אמאל זיין אין דריי טעג ארום, נאר וואס איך האב עס צו דער האנט און מ'מאכט קאפיעס בלייבט עס ביי מיר. מיר וועלן האלטן איינס, טאמער נישט דא גענוג האב איך דאס אין אמעריקע, אקעי? געדענקט דעם נאמען, און און אויך. איך שיק ארום נאכאמאל איר זאלט זיך פארשרייבן. גוט. ווידעראמאל, דרוקט דעם נאמען איר, איר קענט האבן די שענסטע האנטשריפט, נאר אז איך קען עס נישט איבערלייענען טויג עס נישט. איך מיין ס'טויג פאר אייערטוועגן, נאר נישט פאר מיר. דרוקט דעם נאמען, שרייבט אן קלאר ווי איר הייסט אויף אידיש, ווי איר הייסט אויף לאטיינישע אותיות, און אין וועלכן. קלאס איר לערנט די אלגעמיינע פראגראם. גוט? נע, איך גיב אייך נישט מיין פעדער ווייל דערנאך ווערט זי פארפאלן. דארף איך ארומלויפן זוכן פעדערס, נישט ווייל ס'פעלט מיר חלילה. אוי, ס'איז געווארן א קאפעטשקע לויזער, געלויבט השם יתברך. יא. גלייבט מיר, גלייבט מיר, יעדער סטודענט איז ביי מיר זייער אנגעלייגט. דו ווייסט וואס דאס מיינט? אוודאי. איך האב ליב אלע סטודענטן פון כל המינים עלטער און שטאמען, זיי מעגן זיין, איך האב שוין געהאט אפראאמעריקאנער, איך האב שוין געהאט כינעזער, איך האב געהאט יאפאנעזער, קארעא, מענטשן פון פוילן, פון אוקריינע, פון פון וואו איר ווילט. מיר ארט נישט וואס פאר א קאליר א מענטש איז, פון וואס פאר א אמונה ער אדער זי קומט, קען זיין פורפל מיט מיט געלע פלעקעלעך, מיר ארט נישט. אבער מען דארף זיין גרייט. און צוגעגרייט, ווייל אויב מען קומט אריין און מ'איז נישט גרייט פארהאלט מען איז נישט מען לערנט זיך אליין און מען פארהאלט דעם קלאס איז טאמער האב איך אנגעזאגט אנומלט צי ווען טוט מיר א טובה זוכט אייך אויס אן אנדער קלאס איז נישט חלילה ווייל איר געפעלט מיר נישט נאר טאקע ווייל ווייל איר זענט נישט צוגעגרייט. איך זאל זיך וועלן לערנען איצטער אסטראפיזיק, וואלט איך געדארפט זיין משוגע, נישט איך קען גענוג פיזיק, נישט גענוג אסטראנאמיע, איז סתם זיצן ווייל איך האב ליב צו הערן טויג נישט. גוט, די ערשטע זאך, מען האלט מיר אין איין זאגן א טשעפל. א טשעפל איז דארט וואס עס שטייט אן איקאנע. דא איז א שולעכל, און ס'איז געווען א צייט ווען מען האט דא געדאווענט, איך געדענק מען האט ערשטענס יעדן טאג מנחה, און דארטן הינטער די טירן איז געווען אן ארון קודש מיט א ספר תורה אויף רעדלעך, און. כ'פלעג אמאל האבן כ'האב געדארפט זאגן קדיש אמאל א יארצייט פלעג איך אריינקומען זיצן דארטן ווייל עס זענען געווען מפונקים וואס האבן נישט געדארפט קיין נקבות האט מען געדארפט זיצן פון הינטן און זיך מאכן נישט וויסנדיג און נישט קוקנדיג כאטש כאטש פארשלייער זיך מיט א ווער ווייסט וואס אבער דא איז געווען אויך

אקעי גוט. מיר האבן גערעדט אנומלט וועגן דעם לוח, יא? כ'האב אויסגעטיילט, אלע האבן א לוח? יא. מיר האלטן איצטער חודש תמוז. און מארגן, ניין, זייט מוחל, היינט איז דאנערשטיג, שבת וועט זיין זיבעצן טעג אין חודש תמוז, ווי הייסט עס ביי אידן? נישט י"ז תמוז, נאר שבעה עשר בתמוז, ס'שלעפט זיך מיט, שבעה עשר בתמוז, יא? ט"ו בשבט איז אן ארץ ישראל'דיגע מאכינאציע, ביי אידן האט עס געהייסן חמשה עשר בשבט, יא, פונקט ווי עשרה בטבת און נאך אנדערע אזויניגע ווערטער, ס'איז ווערטער פון איין גאנג איז שבעה עשר בתמוז האבן מיר געזאגט איז א תענית, ווייל עס הייבט זיך אן דער גאנג. אדער די צייט פון צוגרייטן זיך אויף תשעה באב, און איך האב צוגעגרייט, דאכט זיך מיר איך האב עס אפילו אויסגעטיילט, יא, פון א אידישע אנציקלאפעדיע וואס איז פארשריבן אין אייער צעלן מד וועגן שבעה עשר בתמוז, י ז תמוז, און די דריי וואכן, פארוואס דריי וואכן? ווער קען העלפן?

יא, אבער אבער דערווייל ס'הייבט זיך אן א טרויער צייט פון דריי וואכן, פון דעם תענית שבעה עשר בתמוז ביז ראש חודש אב וואס איז דער ווייטערדיגער חודש איז אזוי א האלבע טרויער, האלב אבילות, מען מאכט נישט קיין חתונות, מען מאכט נישט קיין גרויסע שמחות, מפונקים, די וואס היטן אפ שטארק, קויפן נישט קיין נייעם בגד, מען הערט נישט קיין קאנצערטן און אזוי ווייטער. פון ראש חודש אב ביז תשעה באב איז די ניין טעג, דאס איז ממש כמעט ווי אבילות, און ווען מיר קומען צו דערצו וועט מען ווייטער רעדן. דערוויילע אבער האבן מיר געזאגט אז שבת פאסט מען נישט, איז אפגעלייגט געווארן דער תענית אויף. זונטאג, און די זעלביגע זאך מיט תשעה באב וואס וועט אויך ווערן אפגעלייגט, וועט נישט זיין פאר קנאפ די דריי וואכן, ס'וועט גיין גאנצע דריי וואכן, איז איז ווי הייסט א טאג וואס איז אפגעלייגט ביי אידן? אַ נידחה. און עס זענען פֿאַראַן פֿאַרשידענע נידחהס, װי צו די הינט. יאָ, אַ נידחה איז עפּעס װאָס װערט אָפּגעלײגט, און אַ מאָל װערט אָפּגעלײגט אַ תּענית װאָס קומט פֿאָר שבת, האָט מען געזאָגט חוץ יום-כּיפּור, יאָ, װאָס מע לײגט עס אָפּ אױף זונטיק, און אפילו ביים באשטימען ראש השנה, בעליוו איט אר נאט, איז נישט אלעמאל דער ערשטער טאג אין תשרי, פארוואס עס שטימט נישט סתם מיטן אנהייב פון חודש אקוראט אסטראנאמיש אין ירושלים, ס'קען אויך זיין אז דער לוח שטעלט זיך נישט איין, אז יום כיפור זאל נישט זיין א פרייטאג אדער א מאנטאג, שטופט מען אפ ראש השנה אמאל אויף א טאג, אויף צוויי, זייער זעלטן אפילו אויף דריי. איז נדחות איז דא די איינציגע זאך וואס מען קען נישט אפלייגן איז שבת, דער איינער טאג וואס ווערט נישט אפגעלייגט, דאס איז א ציקל פון זיבן פון

ס' שלעפט זיך אונטער, יא? ששת ימי המעשה, נו א מינוטקעלע, די וואלט עס געדארפט אויס אויסלייגן, אויסשרייבן, אקעי, און עס ענדיגט זיך מיט המעשה. ווען איר הערט דאס ווארט מעשה, וואס פאלט אייך איין? אמאל איז געווען א מעשה, יא א מעשה, אוי האב איך אייך צו דערציילן א מעשה, זייער גוט, גערעכט הונדערט פראצענט, וואס איז דער מערצאל פון דער מעשיות? אה, הערטס אים נישט, ער דערציילט אסאך, ער דערציילט אסאך. מעשיות, יא, און ס'ווערט אפילו אן א דערפון, מעשיות. אבער ס'דא נאכאמאל נאך א טייטש פאר'ן ווארט מעשה. וואו זענען אונזערע העברעיערס? וואס איז דער ווארצל? האב איך אלעמאל געזאגט, מ'דארף זוכן א דריי.

ס'דא מצוות עשה און מצוות לא תעשה, יא מ'רופט עס אויף אידיש מצוות עשה און מצוות לא תעשה, ס'קלינגט נישט ווי ווי העברעאיש, ס'איז אבער לשון קודש, נאר מ'דארף.

מעשׂים. מעשׂים! אָ, האָבן מיר עפּעס וואָס איז אַ טועכץ און עס פֿאַרגייט אין מעשׂים און דאָס פֿאַלט אַוועק. אָ, ווייסט וואָס?

האב איך געזאגט, כ'האב אויסגעטיילט די דריי וואכן און י"ז תמוז. מ'דארף אליין קענען לערנען, דער רבונו של עולם זאל מיר העלפן מ'קען נישט אלץ דעקן אין קלאס. יא. דאס. איר זאלט נישט דערציילן די די די וואס זענען איבערקלייבער אז כ'האב אייך געשיקט אן ארטיקל וואס האט געשריבן גאנטער פלאוט פלאוט איז געווען א הייסער רעפארמער, יא, נאר א גרויסער קענער, און זיין ארטיקל איז מאדערן, ס'איז צו דער זאך, עס טשעפעט נישט דעם רבונו של עולם דירעקט, עס איז קריטיש, און עס איז ביז היינטיגן טאג. אין דער גרעסטער מאָס באַרעכטיקט. יאָ. און מיט דעם איז אויך מיטגעגאַנגען אַן אַרטיקל פֿון באַמבערגער, וואָס איז אַ. נאך א גוטער קענער, און דאס וועט איר במחילה לייענען אינדערהיים, ווייל מיר זאלן דארפן לייענען אלצדינג אין קלאס, וואלטן מיר דארפן זיצן דא ביז איבער אכט טאג מאנטאג, און נישט ענדיגן. אויב אייך פאראינטערעסירט נישט, דארפט איר נישט.

הודו איז א טייל, א ווארט וואס מען נוצט אין תפילות, הודו, לויבט, יא, לויבט דעם רבונו של עולם, עס פאסט זיך אדער עס קערט פון הודו אין באד אריין, עפעס וואס איז אזוי נישט צוגעפאסט אז מען קען זיך גארנישט פארשטעלן קיין גרעסערן קאנטראסט. פארוואס האב איך א. הודו לשם כי טוב. הודו לשם כי טוב, יא. פארוואס דריי איך אייך א קאפ מיט דער תורה? ווייל ווי מען זאל נישט וועלן איז די אידישע טראדיציע געבויט אויף טעקסט. און דער עלטסטער טעקסט וואס מיר ווייסן, צי ס'איז געשריבן געווארן פון משה רבינו אליין מיט א פרישע פעדער, יא, ווען רבונו של עולם האט דיקטירט, צי מ'האט עס צונויפגעשטעלט פון פיר קוואלן, צי עזרא סופר האט אזוי צו זאגן געפונען צי איבערגעשריבן, עס איז מיר נישט קיין חילוק פון וואנען עס שטאמט, עס איז דער עלטסטער טעקסט. איינער א אידישער איבערזעצער, א גוטער איבערזעצער, קען גוט אידיש. שוין עטליכע ביכער איבערגעזעצט פון אידיש אויף ענגליש. און ער קען פארקערט אויך. האט מיר אמאל אפגעשטעלט אין א אויף א באנקעט, ס'איז אים איינגעפאלן זיצנדיג, Why is it?

פארשטייט זיך אז צו דעם צו די טעקסט פון די תורה איז צוגעקומען זאכן וואס מען האט נישט אפיציעל געטארט פארשרייבן נאר מען האט פארשריבן, מען האט פארשריבן אוודאי, און דאס איז צונויפגעזאמלט געווארן אין עפעס וואס הייסט די

ס'דא עפעס וואס מ'נוצט פסח ביים סדר און ס'הייסט די הגדה, און פון איין שטעטל אין צווייטן פלעגט זיך שלעפן א מגיד, א פריטשער, א סטארי טעלער, ער האט דערציילט. זאכן, געשיכטעס, אמאל אמאל שטרענגע ווארנונגען, אמאל אמאל צו ברענגען א נחמה אין א שלעכטע צייט, יא. איז דאס וואס אנדערש אלס אזוי ווי הגדה? איז דאס. אה, אמת ס'איז אלץ ווענדט זיך אין דעם וואס מען זאגט, יא. להגיד איז צו זאגן, אויסצודריקן זיך. און דאס זענען פארשידענע זאכן וואס האבן זיך אנגעקליבן און מען רופט זיי אגדות. יא. און דאס איז צונויפגענומען געווארן פארשידענע שטיקלעך פון פארשידענע ערטער און מען האט עס איינגעבונדן אין איין.

אלע קענען די מעשה וואס מען דערציילט קינדער פון פון דריי פיר יאר אן, אז אברהם אבינו'ס טאטע האט געהייסן תרח, און ער זיין ארבעט איז געווען צו מאכן געטשקעס, יא? איז איין מאל האט ער געדארפט אוועקפארן צו אוועקגיין צו עפעס איבערלאזן זיין ארבעט, און האט אנגעזאגט אברהמ'ן ער זאל זען אפהיטן זיין ווארשטאט. צוריק געקומען איז ער, ס'איז געווען חושך. ער האט, אלץ איז געווען צובראכן, אלץ איז געווען איבערגעקערט. וואס איז דא געשען? זאגט ער, הער טאטע, די די געטער האבן זיך צוקריגט און זיי האבן זיך איינס דעם אנדערן דערשלאגן און צובראכן. וואס זאגסטו? זאגסט עס איז א שטיקל האלץ אדער אדער ליים אדער. זאגט ער, האלטסט אין איין געבן צו עסן. און דו האלטסט אין איין באוואונדערן און בארימען און זיך און זיך בויגן צו זיי איז מעיק אפ יור מיינד באדי, אדער זיי זענען הייליגע זאכן וואס מען דארף זיי מען דארף צו זיי מתפלל זיין און ביי זיי בעטן, אדער זיי זענען שטיקלעך האלץ אדער שטיקלעך ליים און און מיט דעם איז מען געבליבן. אלע קינדער קענען עס, איר קענט עס געפינען אין חומש. ניין, מען געפינט עס נישט אין חומש, קיינער ווייסט נישט דערפון, אבער אלע קענען די לעגענדע, די פיר יעריגע קינדער וואס גייען אין פארשול קענען די לעגענדע, ווייל מען דערציילט עס אזא מין חכמה און זיי פרייען זיך אלע, די געטער האבן זיך איינער דעם אנדערן דערשלאגן, צעשלאגן, צעשטערט, צעבראכן, וואס זאל נישט זיין, איז דארף מען א קוק טון אין פאלק חכמה און זען. וואס עס גייט מיט. אבער מ'האט נאך אלץ נישט פארענטפערט פארוואס. דאס איז איין זאך, טעקסט. צווייטנס פירט זיך אז מ'לייענט אפיציעל, פארמעל, פאר אלעמען די תורה אלע שבת.

דער ערשטער חורבן. דערערשט זענען די וויכטיגע לייט, נישט די פויערים, נישט די קליינטשיגע מענטשעלעך אין די קליינע שטעטעלעך, פון די גרויסע שטעט האט מען אפגעפירט די וויכטיגע מענטשן מיטן מלך וואס מ'האט בלינד געמאכט, יא.

און דער מלך פון די פערסן האט דעמאלט געהייסן ווי? כורש. און כורש האט זיך ארומגעקוקט אז ער האט דא זייער א וויכטיגן עלעמענט מענטשן, זיי זענען גוטע סוחרים, מיר האבן געלייענט דאס ווארט סוחר יענע וואך, דינסטאג, מ'וועט צוריקקומען צו דעם, זיי זענען גוטע סוחרים, זיי זענען גוטע קענערס, זיי זענען שעפערישע מענטשן וואס קענען אויפטון, איז פון איין זייט וויל ער זיי האלטן, פון דער צווייטער זייט וויל ער אז זיי זאלן זיין זיינע פריינד, האט ער געזאגט ווער עס וויל קען זיך אהיימלאזן צוריק קיין ירושלים.

ספר דברים, מיר'ן קומען צו דעם, און ער האט געזען אז דער עולם קען נישט, נישט באקאנט, ס'איז זיי פרעמד, וויי וויי וויי, פארוואס, און וואס קען מען טון דערצו, מען קען איינפירן לייענען עפענטליך, און מען קען נישט אריינגיין צו קיין בוכהענדלער, צו א מוכר ספרימניק און זאגן גיט מיר אן עקזעמפלאר דאס און דריי עקזעמפלארן דארטן, ווייל וואס האט מען געדארפט, ווי איז געווען א בוך? געווען געשריבן אין דער מיט דער האנט, אלץ איז געווען כתב יד, איז דאס געווען זייער א טייערע מעשה, האט מען געדארפט לייענען עפנטליך, נאר וואזשע דען, וואזשע דען, מען האט געמוזט זיך אויסלערנען לייענען, איז צוויי זאכן ארויסגעקומען דערפון, ערשטנס האט מען געלייענט.

איבערליינען, ס'איז אין יענער צייט נישט געווען קיין בעל קורא, ס'איז געווען א קענער ביי דער זייט, טאמער פאלט מען אריין אין א טעות, אבער מ'האט געמוזט אויסלערנען קינדער, יונגלעך, לערנען. די רוימער און די גריכן האבן געקוקט אויף אידן וואס לערנען קינדער ליינען ווי אויף משוגעים. ווער דארף קענען ליינען? דער גרויסער קאַרל שאַרלעמאַן האָט נישט געקענט ליינען. ער האָט געהאַט בײַ זיך אַ סעקרעטאַר, וואָס האָט אים געליינט פֿאַר זײַן. אַחשוורוש האָט נישט געקענט ליינען. ווען ער קען ליינען, וואָלט די גאַנצע מעשׂה נישט פֿאָרגעקומען. וואָלט נישט געקומען עמעצער בײַ נאַכט ליינען אים, וואָס ער האָט נישט געקענט. ער וואָלט איבערגעליינט די, די, די אַלע זאַכן, וואָס זענען באַשטימט געוואָרן אין, אין, כ'ווייס, זיין זיין זיין קאנגרעס צי אין זיין גרופע קאבינעט אליין צו דער צייט און ס'וואלט נישט פארגעקומען די גאנצע מעשה פון איז אזוי האבן געקוקט אויף אידן ווי משוגעים מ'לערנט קינדער ליינען נאר אידן האבן זיך אויסגעפייפט דערויף און מ'האט געלערנט יונגלעך ליינען אזוי אז וויפיל זיי האבן געקענט שרייבן איז שוין אן אנדער זאך, אבער ליינען האבן אלע געקענט, און מען האט אויסגעטראכט אויף פרויען אז זיי קענען נישט ליינען, ס'איז א ליגן, ס'איז נישט אמת, פרויען האבן געליינט תחינות, מיר וועלן קומען צו תחינות, אבער זיי. פרויען האבן געליינט ברכות אינדערפרי, זיי האבן געזאגט ברכות, זיי האבן געליינט פון א סידור דאס וואס זיי האבן געקענט, עברי טייטש האבן זיי געלייענט, איי זיי האבן נישט געקענט אנידערשטעלן זיך אפליינען א פרשה חומש? נו, מילא. אבער זיי זענען נישט געווען קיין בעזגראמאטנע פלעגט מען זאגן, דאס איז געבארגט פון.

א פרשה? אדער וואס איז די צווייטע ווארט? די סדרה. אה, ביי אייך איז א סעדרע, נישט קיין סדרה. אקעי. לפרוש הייסט אפטיילן, א חלק, א שטיקל, א טייל, און סדרה, עפעס וואס איז גענומען פון אן. ארדענונג וואס פירט זיך פון אנהייב ביז צום סוף. אמאל הייסט עס די סדרה פון דער וואך און אמאל רופט מען עס די פרשה פון דער וואך און ס'ווענדט זיך ווער שרייבט און וואו מ'טוט. און איך רעד נישט פון פון פון פון אין שול וואס דער רב זאגט אין שול, אין אידישער ליטעראטור. יא. אוי, ס'האט זיך אפגעטאן א סדרה דעט ווי העוו סאמטינג גאוינג אן. מ'זאגט קיינמאל נישט ס'געווען א גאנצע פרשה, מ'זאגט ס'געווען יענע סדרה. פרעגט נישט, עפעס וואס איז פארגעקומען און מען האט עס אלע איבערגעלעבט אדער מען האט עס אלע בייגעזען און מיט א גוט געזונט איבערגעלעבט. גוט, און דאס איז, די די אפטיילונגען זענען באשטימט געווארן א לאנגע צייט צוריק, גייען זיך נישט אריינלאזן אין די היסטאריע. אבער מען גיט צו אלע שבת עפעס וואס הייסט וואס? א שטיקל פון

יא, און אז אז מיר זיצן אלע אינאיינעם און איין מענטש מאכט מאכט א מוציא, אל יעדער איינער האט ביי זיך א שטיקל ברויט אדער א חלה אדער וואס עס מוז זיין, און איינער איין מענטש מאכט א מוציא און וואס זענען אלע אנדערע פטור? זיי זענען אויסגעלעזט פון דער. מצוה יא, און אז איר וועט א קוק טאן אין ארץ הקודש ביי היינטיגן טאג איז אז עמיצער רעזיגנירט פון א פאסטן איז הוא התפטר, ער האט זיך ער האט זיך באפרייט, יא, אבער ער האט געענדיגט, ער האט זיך פארענדיגט אזוי צו זאגן, יא. עס איז זייער אינטערעסאנט ווייל איך.

גוט, נאכן אפיקומן. וואס איז ביי היינטיגן טאג אן אפיקומן? היינטיגן טאג איז אפיקומן דאס שטיקל מצה וואס מען ברעכט אפ און אלע קריגן א שטיקעלע דערפון. אז איר ווילט צוגנב'נען דעם אפיקומן, וועט מען אייך אדער יא געבן עפעס, אז נישט וועט מען זאגן מיר וועלן נעמען א צווייטע מצה, מאכט נישט קיין צימעס, ווייל מיר שפילן זיך דא נישט נישט קיין פינף יאר אלט. אקעי אין מפטירין מ'ענדיגט נישט יא ווייל אפיקומן איז אמאל געווען זאגט מען אן אטלעטישער פארמעסט אין די גאסן נאקעטערהייט וואס איז געווען געווענטליכער סוף פון א גריכישן

יא, אזוי אז דער ווארצל האט זייער אסאך צווייגן און צווייגעלעך, און איינס איז אמאל נישט לאגיש פארבונדן מיטן אנדערן, נאר אז מען גיט א קוק וואס דער שורש איז, אאאאא!

איינער א רב אין מערילענד וואס איז געווען אין מיין ערשטן קלאס ניין וואכן צייט, א פריש געבאקענער רב פונעם טעאלאגישן סעמינאר, און ביז היינטיגן טאג זענען מיר פריינט, האט מיר אמאל אנגעקלונגען וואס איז, ער דארף. ער דארפט די פארשידענע מדריגות פון שטארבן, האט ער געזאגט, פייגערן וויל ער זיי נישט לערנען, זאג איך, יא יא יא, דו מוזט זיי לערנען, ווייל מען קען זיך מאכן ווי געפייגערט, און מען קען פייגערן אויף א טרונק וואסער, מען זאגט זיי אז מען נוצט עס נישט אויף קיין מענטשן ביי היינטיגן טאג, פארגעט איט, נישט נוצן, אבער מען קען עס נישט.

פון פרשת בלק, צום באדויערן איז עס זייער א גרויע קאפיע, און אויך מיכה. און כ'בין די צייט אויך, די צייט אויך, אויך מיכה, דעם פון דעם רבי מיכה, וואס, וואס, פון דארטן האט מען גענומען די, די הפטורה. און איך, איך נוץ. איך באנוץ זיך מיט דער יידישער איבערזעצונג פון איינעם א יידן וואס האט געהייסן יהואש בלומגארטן, יא, און דער תנך כ'וועל עס ארומשיקן אויב עמיצער האט עס נישט געזען, איך מיין אסאך מענטשן דא.

איז ארום און ארום. איך האב דא צוויי בענד, איינס איז א' וואס דער גייט ביז אינמיטן אינמיטן מלאכים, יא מלאכים א', און דא הייבט זיך אן מסתמא מלאכים ב', אויב אזוי, כ'האב אבער קיינמאל נישט קאנטראלירט, ניין דאס איז שוין דא הייבט זיך אן די נביאים. די ממש די נביאים ישעיה איז דער ערשטער ווי איר זעט איז דאס אסאך עלטער נאר מ'האלט עס אין איין איבערדריקן מ'הערט דריקט עס יא מ'דריקט עס נישט מ'וואלט געדארפט דריקן אסאך מער נאר אויב עמיצער האט דאס נישט געזען זאגט אן וועט מען עס ארונטער שיקן און איר קענט א קוק טון אין די אריגינאלן. עס איז נישט די איינציגע איבער טאמער דא עמיצער וואס וועט זיך מיט מיר שפארן, עס איז דא אנדערע איבערזעצונגען יא פון כמעט די זעלבע דער זעלביגער צייט איז האט חיים שויס איבערגעזעצט גאנצע שטיקער. שטיקער, יא, תהילים און די פינף מגילות און שטיקלעך נביאים, אמאל גאנץ ענליך און אמאל אביסל אנדערש, און ביידע ביידע האבן זיך געשטיצט אויפן טראדיציאנעלן טייטש, רעבעס וואס האבן געלערנט מיט קינדער. און אפילו די וואס האבן געלערנט מיט ישיבה בחורים האבן געהאט א פיקסירטן וואקאבולאר וואס דאס האט מען מיט א כיוון נישט מאדערניזירט כדי עס זאל אנהאלטן דעם טראדיציאנעלן טעם אדער ריח אדער אדער וואס זאל איך זאגן, מאמענטום יא? מ'האט געלערנט דורות קינדער אויפן אלטן שטייגער כדי מ'זאל זאגן די זעלביגע ווערטער, אז זיי זאלן האבן א היסטארישן און אזוי צו זאגן א רעליגיעזן האפט. וואו איז ביידע האבן זיך אין א גרויסער מאס. געשטיצט אויפן גלאסאר וואס מ'האט גענוצט אין חדרים און אין ישיבות. אויך אז איר הערט, מיין ברודער האט פארשריבן זיין יונגעלע אין א ישיבה, נאנסענס, ער האט נישט פארשריבן דאס יונגעלע, ער האט פארשריבן דאס יונגעלע אין א שול, וואו מען לערנט א אלף בית און דאווענען אין סידור און לערנען תורה און איך ווייס וואס. א ישיבה אין א טראדיציאנעלן זין איז פאר עלטערע ערנסטע סטודענטן, די וואס האבן געלערנט חומש, רשי, מיט מיט און די עלעמענטארע זאכן, אפילו גמרא, די אנהייבערס פון גמרא האבן געלערנט אין א חדר, וואס איז א חדר? וואס מיינט דאס ווארט חדר? א שטוב, א שטוב, א צימער, א צימער. און פרץ האט זיך נישט געהיט פון דעם ווארט חדר, די פרינצעסין איז געזעסן ביי זיך אין חדר, געווען גאנץ נארמאל, יא, זי איז נישט געזעסן מיט א רעבין און געלערנט אלף בית און נישט געלערנט קיין תורה, זי איז געזעסן ביי זיך אין חדר, אדער זי האט גענייט אדער זי האט, כ'ווייס וואס, געציילט די נאדלען אדער געליינט א מעשה, וואס זי האט געטאן, ביי זיך אין צימער. ס'איז א דירה פון פינף חדרים. ס'איז א דירה, אן אפארטמענט, יא, א הויז, פון פינף צימערן.

חדרים פאר מיידלעך אין געוויסע שוין אביסעלע מאדערנע שטעטלעך אדער אדער סביבות וואו מ'האט אנגעשטעלט א לערער אדער א רעבעצן זי זאל לערנען מיט מיידלעך יא געווענטליך איז נישט איך ווייס אז מיין מאמע און מיינע מומעס האט עמיצער אויסגעלערנט מיט א מיט אן אלף בית צוויי דריי מאל, דאס איז קמץ אלף א, דאס איז קמץ אלף בית ב, יא, און און אויסגעשריבן מיט דער האנט עפעס א א זאץ, אדער אדער עטליכע זאצן, און זי האט געדארפט איבערשרייבן צוויי הונדערט מאל די זעלביגע זאך מיט א פעדער, און זי זי האט מיר געזאגט דריי מאל איז זי געגאנגען אין גאנצן לעבן, און איך האב איר געלערנט אלגעברע. נע, זי האט געלערנט פיר שפראכן. זי האט זיך געלערנט, מ'האט זיך אויסגעלערנט. מ'האט נישט געווארט אז די די עדיוקעישאן דעפארטמענט איז סענדינג אין ביילינגוועל ספעשעליסטס. מ'האט נישט געשיקט קיין ביילינגוועל ספעשעליסטס פאר פערצן יאריגע. וואס קענען נאך אלץ נישט ליינען? מ'האט זיך אליין געלערנט, זיך געלערנט אויף אידיש אוודאי, אויף פויליש, אביסל אויף דייטש, יא, און דערנאך זיך אויסגעלערנט אויף ענגליש, און געקענט נוצן א ווערטערבוך, געוואוסט וואו אויסצוזוכן אויף א ווערטערבוך דעם ווארצל פונעם ווארט, און נישט עמיצער האט געבראכט מיט א גימל נאט בראט באט ברינג, דאס איז אויך א מדריגה, נעכטן נעכטן איז געקומען, נעכטן איז געווען ביי מיר א פרוי צו העלפן ראמען אויך ווערייזאן זאל זיי אויספייפן די קעפ, זיי האבן מיר געמאכט אן איבערקערעניש, איז האב איך געוואלט גיבן, זי האט מיטגעבראכט אן אייניקל פון פופצן יאר, זי האט ערשט געענדיגט דעם אכטן קלאס, האב איך איר געוואלט מיט עפעס פארנעמען, זאג איך וואס האסטו ליב, וואס וואס האסטו ליב צו ליינען, איי דאנט לייק טו ריעד, פארטיג, זי האט מיר באלד אפגעפארטיגט, איי דאנט לייק טו ריעד. קען דערפון עפעס ארויסוואקסן, זאלט מיר מוחל זיין. נע נע, אז א מיידל פון פופצן יאר וואשט מיר באלד אפ אז זי האט נישט ליב צו ליינען, איז וואס זאל מען איר געבן צו טון? נע. אקעי, זי האט געהאלפן דער באבע, זאל זיין. ס'נישט גוט פאר מיינע פריינד, ס'איז נישט גוט. איז איז וואו מיר האלטן האלטן מיר דעם ש איך ווייס נישט וואו, כ'האב איבערגעלאזט. מיר האלטן דעם שבת ביים ביי דער פרשה בלק, און די הפטורה קומט פונעם נביא מיכה.

ער האט געהאט זיך פארטשעפעט מיט די אידן, די די אויסגעלייזטע קנעכט, דאס די שטיקל די שטיקל די שבטים וואס האבן זיך געשלעפט פון מצרים קיין כנען וואו דער רבונו של עולם האט זיי געזאגט צוגעזאגט צו באזעצן, און זיי האבן געבעטן ביי מואב מיט א לאנגער צייט צוריק,

מיר וועלן דיר באצאלן פאר דעם וואס מיר עסן און פארן וואסער וואס מיר טרינקען, און דיר איבערלאזן אלס גוטע פריינט. ניין, מ'האט נישט געלאזט, און ס'איז פארגעקומען א שטיקל סכסוך, און זיי האבן געמוזט זיך צעקריגן מיט מואב, אזוי ווייטער, אזוי ווייטער. איז. נאך דעם אלעמען האט בלק געהערט אז אז זיי וואלגערן זיך אלץ אין מדבר, האט ער געשיקט נאך זיין הויפט נביא כישוף מאכער און ווייטער וואס האט געהייסן בלעם, און געזאגט, טו מיר א טובה, אזוי ווי דו האסט געטליכע כוחות, גיי און שעלט, שעלטן? קורס, פארווארפט די בני ישראל מיט קללות זיי זאלן אומקומען האבן א וויסטן סוף, און בעט ביי די געטער, און בלעם האט זיך געקווענקלט נאר קיין גרויסע ברירה האט ער נישט געהאט, און ס'איז געווען נישט נאר איז איז האט בלק געבעטן נאר בלק האט געשיקט ספעציעלע. וויכטיגע מענטשן זיינע מיט דער בקשה געשיקט א קאמיטעט פון גרויסע לייט. דער סוף איז געוועזן בלעם האט עס נישט געקענט אויספירן. פארוואס? ווייל גאט האט געהאט צו טון מיט זיין אייזל. ער איז געפארן אויף אן ער האט געריטן אויף אן אייזל. אייזל דאנקי. יא, ער האט געריטן אויף אן אייזל, און מלאכים, געטליכע מלאכים, האבן זיך באוויזן פאר'ן אייזל און נישט געלאזט אים גיין. האט ער געשלאגן דעם אייזל ווייטער, האט דער אייזל געזאגט, וואס שלאגסטו מיר, איך קען זיך נישט רירן. סוף כל סוף. איז די גאנצע מעשה מיט בלק מיטן אייזל אריין אין דער לעגענדע, אין לעגענדע פארמאט, אבער די פרשה איז אן אינטערעסאנטע, ווי ס'איז געגאנגען אהין און געגאנגען צוריק, און צום סוף האט בלעם געבענטשט די בני ישראל,

אינגאנצן צודרייט בין איך נאכנישט. גיט א קוק אויף זייטל. אה. עס איז זייער נישט קלאר, זאלט מיר מוחל זיין, איך בין נישט שולדיג, איך האב עס נישט געמאכט. זייטל, זייטל, זייטל.

די געצעלטן זענען געווען שיין ווייל די געצעלטן האבן געהאט דריי זייטן און אן עפענונג אריינצוגיין. איז געווען אויסגעשטעלט דער קאמפוס אזוי אז איין טיר זאל נישט זיין אנטקעגן א צווייטע טיר, מען זאל נישט קענען אריינקוקן צו יענעמען אין די אין די פריוואטע. אין פריוואטן לעבן יא? אז מיין טיר זאל קוקן אויף א בלינדע וואנט און זיין טיר זאל קוקן אויף נאך א בלינדע וואנט, אזוי אז מען זאל קענען לעבן פריוואט אן שפיאנען און אן אריינקוקן? עה, צו ס'איז אזוי געווען צו נישט, ס'איז א שענער טייטש. שיין אויסגעצירט, אה, שיין קען נישט זיין ווייל מ'האט עס געהאלטן אין איין איינלייגן און פארן ווייטער, יא? אבער ס'איז אריין אין פרימארגנדיגן דאווענען, און ס'איז געווען דארטן א פאפירן טיכל. קען אויב, כ'ווייס נישט צו יענער צו האט בילדער זען. און דאס זאגט מען אלע אינדערפרי, און דאס איז געזאגט געווארן פון א נישט אידישן נביא, מיר היטן זיך נישט, מ'האט זיך קיינמאל נישט געהיט פון בארגן ביי עמיצן אנדערש אויב עס איז געווען צוגעפאסט און פאסיג, און ס'האט זיך. גוט. עס איז דא נאך עטליכע אינטערעסאנטע ווערטער דא וואס ווען מיר האבן צייט אונזערע אידיש קענערס דא די צוויי צוויי גרויסע פארשערס וואלט איך געוואלט שיקן צום ווארט און מיר וועלן רעדן דערפון. כלחך השור וואו איז עס? איך האב עס אונטערגעשריבן ערגעץ ביי מיר.

זאלט איר וויסן זיין אז אין דעם טראדיציאנעלן לעבן איז כלחך השור געווען באלד אינדערפרי, כאיילת השחר, באגינען, קאיאר, האט געזאגט כלחך השור, פארוואס? כ'האב שוין געפרעגט אלע מבינים, ביבל קענערס, לעקסיקאגראפן, וואס איר ווילט אין דער וועלט, היגע, ישראל'דיגע, קיינער ווייסט נישט, כ'האב עס אמאל דיסקוטירט מיט ניבארסקין, איך האב א השערה פארוואס, אבער מיר וועלן רעדן דערפון, פארוואס הייסט ווען דער אקס גייט ארויס עסן, פארוואס הייסט עס באלד אינדערפרי, אבער ממש באלד אינדערפרי?

ער איז איינער פון די צוועלף תרי עשר פון די צוועלף קלענערע וואס זענען איינגעבונדן אין איין איינהייט אזוי צו זאגן, און פון איין זייט פון איין זייט איז ער א שטראף און פון דער צווייטער זייט איז ער ברענגט ער א נחמה, ער טרייסט אביסל. און אין מיטן פון זיין טעקסט איז דא זייער א פאפולערער אויסדרוק וואס איך האב שוין געהערט אויף כל המיני שפראכן, מען נוצט עס, אידן נוצן עס, קריסטן נוצן עס, איך ווייס נישט ווער נאך, און דאס איז.

הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, עשות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת עם אלהיך. יא, וואס וויל גאט פון דיר, יא? מען האט דיר אנגעזאגט מענטש וואס איז גוט, און וואס השם פארלאנגט פון דיר, נאר בלויז טון גערעכטיגקייט, ליב האבן גענאד, און אומגיין שטיל פאר דיין גאט.

דאס ליינען נביאים האט האט געבראכט דעם עולם צו אן אנדער אן אנדער מין העברעאיש, געדענקט אז די די דאס לשון פון די נביאים איז אנדערש פונעם לשון פון דער תורה, ס'איז א מער אנטוויקלט אדער ווייטערדיג לשון, און און אזוי איז עס געגאנגען במשך.

דעם איינדרוק און דעם צוזאמענלעבן מיט אנדערע פעלקער, מען האט געבארגט און זיך אויסגעטוישט מיט שפראך, מיט פערסיע, מיט באבילאן, מיט סומער, מיט דעם, מיט יענעם, מיט גריכן, מיט טערקן, מיט וואס זאל נישט זיין, און א לעבעדיגע שפראך טוט דאס, ווייל א לעבעדיגע שפראך איז אן ארגאניזם, עס לעבט נישט און עס וואוינט נישט באזונדער אויף אן אינזל, איז די שפראך אנטוויקלט זיך און זי גייט אויף אן אייגענעם שטייגער, איז די וואס מיינען אז זיי קענען א פרשה חומש און פארן קיין ארץ ישראל און רעדן על פי חומש פאלן אריין און נעמי פראווער האט מיר געזאגט איר טאטע פלעגט פארן ארץ ישראל האט מען געזאגט מר פראווער אתה מדבר כמו ישעיהו הנביא, דו רעדסט ווי ישעיה, קיינער ווייסט נישט וואס דו זאגסט, לערן זיך אויס אביסל היינטצייטיגן העברעאיש. און ס'איז נאטירליך יא מען זאל גיין קויפן היינט ברויט מיט שעקספיער'ס לשון, וועט מען מיך אנקוקן משוגע פון קאפ, וואס פאר א ברויט ווילסטו?

אקעי גוט, איז וואס איז געשען לאמיר אויף גיך, אויף גיך אויף איין פוס על רגל אחת סומירן וואס איז געשען פריער, ס'האט זיך באוויזן אין שטעטל א א דייטשל א קונצן מאכער עפעס א א פרעמדער וואס האט געמאכט כישוף. קונצן, יא? מיר ווייסן נאכנישט, איך האב געווארט א מינוט קלער, מיר הייבן אן, זייט מוחל איך בין פארפאלן, עס איז עס האט זיך באוויזן א דייטשל וואס האט פארטשעפעט עמיצן וואס איז געווען, וואס איז געווען זיין ארבעט, ער איז געווען א טרעגער, יא, טובי' דער טרעגער, און טובי' דער טרעגער איז געווען נעבעך אן ארעמאן אויף זיבן פאלעס, ר, נישט קיין קונים און נישט קיין סוחרים. וואס איז א סוחר? עמעצער וואס פארקויפט. ער פארקויפט סחורה. וואס איז די בעסטע סחורה? תורה איז די בעסטע סחורה. אקעי. און קיין קונים זענען אויפן מארק אויך נישט געווען, ס'איז געווען שטיל צום באדויערן. אזוי ווי דא וועט זיין מיט מיט מיט טראמפ'ס שטייערן וואס ער לייגט ארויף, ס'וועט זיך גארנישט טון, ס'וועט זיין א א ס'וועט אפטויטן די עקאנאמיע. גוט, דערוויילע דערוויילע, וואס לאכט איר פון מיר? נישט שיין צו לאכן פון אן אלטע אידענע. איי עגרי וויט יו. אקעי. איז איז האט דער דער דאס דייטשל וואס איז געווען אויס אויסגעפוצט עפעס אין א מאדנעם קאסטיום יע מיט א היטל מיט א פעדער מיט מיט די נישט קיין היגער נישט קיין עפעס א מאדנע יעגערישן קאסטיום האט זיך מיט אים פארטשעפעט. דוד איר פארלאזט אונז? אוי וויי, אוי וויי, אוי אוי אוי אוי דוד גייט אוועק. איז ער געשטאנען אויפן מארק און געווארט אויף א קונה, איז דערווייל האט ער אים פארטשעפעט און געזאגט אז וואס? אז אים איז באשערט, וואס איז אים באשערט? גוט זיבן גוטע יאר, און ער האט די ברירה אויסצוקלייבן וועלכע זיבן יאר, וואס פאר א זיבן יאר, אט א די איצטיגע פון היינט און ווייטער, אדער די.

אלע ווייסן וואס דאס איז? ניין. פרקי אבות איז א שטיקל פון דער משנה גענומען פון סדר נזיקין וואס האט צו טון מיט פרינציפן, מיט ווי א מענטש זאל זיך פירן, ווי א מענטש זאל זיך באגיין מיט אנדערע, יא, און ס'הייסט פרקי אבות.

די ערשטע קאדעקס וואס איז אריין אין וואס איז קאנאניזירט געווארן, און איך היט זיך פון זאגן וואס איז געשאפן געווארן, ווייל ס'זענען דא אסאך אנדערע וואס זענען פארפאלן געווארן. אבער קאנאניזירט. יא. איז די משנה, מ ש נ ה. און דאס האט גענומען א צוויי, מען זאגט אפשר דריי הונדערט יאר, ביז דאס איז איינגעשטעלט געווארן אין א זעקס בענדיגן א זעקס בענדיגן ווערק וואס האט געהייסן די משנה, עס הייסט אויך משניות. נא, משנה קען מיינען א צווייט מאל, די תורה א צווייט מאל און א בעסער מאל, יא. משנה קען אויך זיין פון אראמיש דאס ווארט פאר לערנען. שניתי לא שניתי, כ'האב יא געלערנט, כ'האב נישט געלערנט. פון לערנונג, פונקט ווי דאס ווארט תורה מיינט לערנען. יא, ס'איז א גרויסע תורה צו קענען שרייבן א בוך, ס'איז א תורה צו מאכן דאס בוך אז יענער זאל עס וועלן ליינען. יא. מיר האב די שורש איז שנה. שנה. ענד עווערי יער איטס גראוינג עגעין ענד עגעין. ניין, די שורש איז שנה וויטש איז ש נ ה וואס איז לערנען. יא. איז דאס איז קאנאניזירט געווארן אן ערך אין צוויי הונדערט פון דער איצטיגער צייטרעכענונג. ס'איז צוגעגעבן געווארן שטיקלעך שפעטער צו, אבער דער קארפוס איז פון די ערשטע צוויי הונדערט יאר פון דער איצטיגער צייטרעכענונג, פארשטייט זיך צוגעטשעפעט די לעצטע מסתמא פופציג, הונדערט יאר פון דער פריערדיגער, און דאס האט געהייסן תורה שבעל פה, oral, תורה וואס מען טאר נישט פארשרייבן, בעלאוני, מען האט עס פארשריבן, מען האט נישט געקענט האלטן אלץ אויפן קאפ, פארוואס, ווייל אחוץ די תורה האט מען נישט געטארט שרייבן קיין אנדערע זאכן, דאס איז די תורה שבכתב, די געשריבענע תורה, אקעי? ס'איז אלץ נישט געווען גענוג. די תורה איז געשריבן געווארן פאר אן אגריקול, א צוועלף שבטים האבן געלעבט אין א מדבר אויפן בעסטן אופן ווי פויערן, אגריקולטור, מען איז אויפגעשטאנען מיט דער זון, מען האט זיך געלייגט שלאפן מיט דער זון, די קו האט זיך געקעלבט, די קו האט זיך נישט געקעלבט. צו צוועלף יאר האט מען געגעבן א יונגל דאס רעכט חתונה צו האבן און פירן אליין מסחר, און און צו צוואַנציק יאר האט ער געמוזט צושטיין צו דער ארמיי. גוט, וואס טוט מען אין דער רוימישער צייט ווען מען פארט אויף שיפן און מען קויפט קופער אין קפריסין, אין ציפערן און מען פארקויפט וויין אין גריכנלאנד און און ווייץ פירט מען פון מצרים, אן אנדער וועלט, יא, איז ס'האט שוין געדארפט זיין נייערע געזעצן דערפאר האט מען געמאכט א פרישן קאדעקס ס'נאך אלץ נישט געווען גענוג ווייל אין דער צייט איז פארפאלן געווארן דער בית המקדש און די צענטראליטעט פון ירושלים איז די גאנצע רעליגיע האט זיך געדארפט בייטן פון א צענטראליזירטע וואס האט געהאט צו טון מיט מיט ברענגען קרבנות און א בית המקדש און עולה רגל זיין באבאבאבאבאבאבא אויף קהילות וואס וואוינען אין גריכנלאנד

יא. אנטדעקט אין די לעצטע כ'ווייס וואס פופצן צוואנציג יאר. מ'האט קיינמאל נישט געוואוסט, מ'האט געמיינט ניינטן צענטן יארהונדערט קומען אידן. ניין! אין דריטן יארהונדערט. און צו דאס איז געווען מענטשן וואס זענען אנגעקומען ווייל מ'האט געזאגט אז דארטן איז גוט צו וואוינען, אדער עס איז געווען אן איבערבלייב פון די רוימישע כוחות, איר וועט ווערן א היסטאריקער וועט איר עס פעסטשטעלן. דערוויילע. זיי האבן געדארפט טון די זעלביגע זאך אלע טאג, אלע יום טוב, אלע שבת, האט געמוזט זיין עפעס וואס בינדט אינאיינעם. זיי האבן גערעדט אנדערע שפראכן, לאמיר זיך נישט נארן, זיי האבן מיטגעשלעפט אראמעיש און העברעיש און בלאבלאבלאבלאבלא, באלאני, מיטגעשלעפט. אבער דערווייל האבן זיי גערעדט אין פערסיע פערסיש, און אין די אראבישע געגנטן אראביש, און אין די דייטשע געגנטן פראטא דייטש, נישט קיין דייטש, פראטא דייטש, ס'געווען זיבעצן סארטן דייטש, פאר דייטש, נאך דייטש, מיט דייטש, צו דייטש, רעדט זיך נישט איין אז ס'איז דא א פראטא דייטש. ס'דא פלאטדייטש. ס'דא פארשידענע מינים דייטש און פארשידענע מינים ענגליש, איר פארשטייט בעאוואולף, איך פארשטיי נישט בעאוואולף, טשאסער ביינער בקושי, אבער יעדע שפראך מאכט אדורך רעוואלוציעס און עוואלוציעס. איז נאך דער משנה איז עס פארצווייגט געווארן געוואקסן נאך איז פון דעם ביימל יא פון דעם ביימל איז געווארן א בוים און פון דעם בוים איז געווארן א וואלד און דער וואלד הייסט די גמרא און גמ גמרא הייסט ווידער אמאל לערנען. יא. און דאס איז שוין כמעט אינגאנצן אויף אראמעיש, ווייל דאס איז געווען די אידישע גאנג-שפראך. ביי אידן איז געווען אראמעיש די גאנג-שפראך. יא, מען האט געקענט אנדערע שפראכן, דאס איז געווען די פאפולערע שפראך. און און אויך די וויכטיגסטע אידישע קהילות אין יענער צייט זענען געווען וואו? אין מעסאפאטאמיע. יא, ס'איז געבליבן א אידישע קהילה, איז געבליבן א אידישע באפעלקערונג אין גליל, אין אין ארץ ישראל, נישט אין אין ירושלים האט מען נישט געלאזט, נאר אין אין גליל יא, און פון דארטן איז אויסגעוואקסן דער דער תלמוד ירושלמי וואס איז כאטש צום טייל אויף העברעאיש, און פון פון בבל, פון מעסעפאטאמיע, איז אויסגעוואקסן.

איר זאלט מיר נישט האלטן ביים ווארט ווייל מען טאר נישט, דינסטאג הייבן מיר אן מיט דעם, אנישט וועט מען קיינמאל נישט ענדיגן ליינען, ווייל איך וועל רעדן און רעדן און רעדן פאר פייער פאר וואסער, יא, ליינט כאטש א שטיקעלע. אז דאס דייטשל האט אים נישט אפגעלאזט. ווייסטו ווייסטו וואס מיין דייטשל, אויב דו מיינסט עס ערנסט מיט מיר און ביסט נישט קיין לועג לרש. לועג לרש איז איינער וואס לאכט אפ פון א געפאלענעם. גייט צוריק צום פריערדיגן פאראגראף. ווארום איך בין. נאר נישט ווארום און איך געמאכט דעם. ס'אמת האט געמאכט דעם זעלבן. ווארום. ווארום. ווארום אויף דייטש מיינט פארוואס. ווארום ווארום יא. ווארום ביקאז. מיין בריק מיין איך לויף מיין ברילאנטן אה אה איך בין נישט פאר דיר געדאכט א גרויסער עני ואביון איך האב אויף שבת ניט. און איך האב דיר נישט מיט וואס צו באצאלן פאר דיינע עצות מיט דיין טירחה. יא, אן עני ואביון איז צוויי מאל איך בין אן ארעמאן און אן ארעמאן, איך בין ארעם און ארעם און ארעם, יא? ארעמאן, אן אביון, א קבצן, יא? איך האב נישט אויף שבת, איך האב דיר נישט צו באצאלן פאר די עצות אוי יו גאט איט רייט, און פאר דיין טירחה, טירחה, מי, ארבעט, עפפערט, יא, טוט מיר א טובה זייט זיך מטריח, פליז, מעיק די, מעיק די עפפערט טו, גוט, געב היצטער, יא. אז דאס דייטשל אבער האט אים נישט אפגעלאזט און איבערגע'חזר'ט.

חזרת הש"ץ וואס דער שליח ציבור זאגט איבער שמונה עשרה אמונות, און און און און און וואס פאר א מין תפילה בוך

די ערשטע סידורים האבן נישט געהייסן סידור, זיי האבן געהייסן מחזור אין מיטל, אין די מיטעלע יארן, מידל עידזשעס, איז נישט געווען קיין סידור, אויב עמיצער האט געהאט א געשריבענעם, געדענקט ס'איז געווען איידער מ'האט געדרוקט, אויב עמיצער האט געהאט אזא טייערע זאך ווי א סידור, האט עס געהייסן א מחזור. און כ'האב אריינגעבראכט עטליכע מחזורים ראש השנה יום כיפור'דיגע וואס עס הייסט מחזור יא טורארארארארארארארא איווענינג סערוויס מאנדעי סערוויס טוסדעי סערוויס מחזור יא מחזור לראש השנה נישט סידור לראש השנה יא ווייל ווידעראמאל עס חזר'ט איבער.

מענטשן טראכטן נישט וואס זיי זאגן אדער זינגען, יא? דארף זיין אויסגעהיט. חזר איז א פיג. און חזר'יי קומט פון א מינוט, א מינוט, יא. חזר'יי איז טאקע דזשאנק. דזשאנק, דזשאנק. און און מ'האט זיך געהיט פונעם ווארט חזר מ'זאל חלילה נישט פארמישן מיט מחזור, האט מען גערופן. דבר אחר. יא דאס האט איר געוואלט זאגן. נאו נאו נאו נאו נאו. אין דער גמרא היט מען זיך זייער פאר ווערטער וואס האבן צוויי מיינען. איז א פאר א חזר האט מען גערופן דבר אחר, דבר אחר, אן אנדער זאך. און אלע האבן געוואוסט אז דאס מיינט א חזר.

ארויסגעגעבן איינמאל א חודש, האבן זיי געוואלט מאכן א מין אמוזיר ביילאגע, מיט וויצן, מיט לידער, מיט וואס, האבן זיי עס גערופן דבר אחר, ענד איט פעל לייק א טאן אוו בריקס, ווייל דער עולם האט נישט געוואוסט אז דבר אחר איז.

איך בין מיך נוהג, דאס הייסט איך פיר זיך יא אם יא יא מיר האבן דאס ווארט וואס? א מנהג, און א נהג אין ארץ הקודש איז עמיצער וואס פירט אן אויטא אדער אן אוטובוס יא. איך האב א פראגע. יא יא וואס? עס איז נישט, עס איז פרעגן.